שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר. אונז ווייס מיר א כלל פון אונזער אייגענע עקספיריענס, אונז זעהן מיר עס אזוי אין לעבן, אז וואס ווייטער מען גייט אוועק פון א זאך, וואס ווייטער א זאך, וואס גרעסער די מרחק צווישן א מענטש און א זאך אויף וואס ער קוקט, אלץ מער פרטים ווערן פארשווינדן, ס'הייסט אלץ מער זעהט ער די זאך ווי א כלל, ווי איין גרעסערע זאך, און ער זעהט ווייניגער די פרטים, די דיטעילס, פון וואס די זאך איז צוזאמגעשטעלט. די בעסטע דוגמא פאר דעם וואלט געווען ווען מ'פארט ארויף מיט אן עראפלאן, אויבן, און לאמיר זאגן מען רעדט פון א טאג ווען ס'איז קלאר, ס'איז נישט פארוואלקנט, ווען ס'איז פארוואלקנט זענען געווענטליך דא וואלקענעס וואס פארשטעלן די ריאה, וואס לאזן אונז נישט זען אראפקוקן פונעם עראפלאן ביז וואס ס'טוט זיך אונטן, אין אזא פאל מען קוקט אראפ זעט מען נישט קיין סאך פרטים פאר זיך. מען זעט נישט קיין מענטשן, מען זעט נישט קיין בנינים, מען זעט גרין, בלוי, ווי ס'איז דא פעלדער, ווי ס'איז א באוואוינטע פלאץ, ווי ס'איז א שטאט, ווי ס'איז פוסט, א וואלד, א פעלד אדער וואסער, אבער זייער אסאך, נישט נאר זייער אסאך, כמעט אלע פרטים וואס זענען דא און וואס אונז זעען מיר שטייענדיג אונטן אויף דער ערד, ווערן אויפן וועג ארויף פארשווינדן, פארשוועמט, פארלוירן. נאך א בעסערע דוגמא פאר דעם וואלט געווען צו כאפן א בליק אויפן כדור הארץ פון א בילד וואס איז געכאפט געווארן דורך א סעטעלייט הויך אויבן אין ספעיס. דעמאלטס זעט מען כמעט גארנישט. מען זעט קען מען זאגן ממש נישט מער ווי דריי קאלירן, דאס אלעס. ס'הייסט די גאנצע כדור הארץ מיט די ביליאנען מענטשן, ביליאנען באשעפענישן און ביליאנען פרטים פון כל מיני זאכן און טעטיקייטן, עקטיוויטיס, זאכן וואס ווערן געטון און וואס געשען דורכאויס די גאנצע צייט, ביליאנען און ביליאנען אזעלכע פרטים עקזיסטירן דארט נישט. עקזיסטירן דארט נישט הייסט מען קען זיי נישט זען. מען זעט נאר א כדור, א באל, וואס באשטייט פון גרין, בלוי און ווייס. דאס אלעס. ס'טייטש אין אנדערע ווערטער, אלע ביליאנען און ביליאנען דיטעילס, פרטים, זאכן פון וואס די וועלט באשטייט און וואס טוען זיך אפ און שפילן זיך אויס אין די וועלט, ווערן צוזאמגעגאסן אין דריי קלייניגקייטן, אין דריי פרטים, אדער דריי כללים בעסער געזאגט, און די דריי כללים זענען קאלירן, גרין, בלוי און ווייס. און דער כלל איז אמת נישט נאר ווען ס'קומט צו מרחק, נאר אויך ווען ס'קומט צו עמקות, צו די טיפקייט. וואס טיפער מען קריכט אריין אין א זאך, אדער אין סיי וואסערע צוויי זאכן, אלץ ווייניגער חילוקים טרעפט מען, אלץ ווייניגער אנדערשקייטן זענען דא, אלץ מער פון די חילוקים צווישן זאך א' און זאך ב' ווערן נעלם. למשל, אויב זאל מען נעמען א שטיקל האלץ און א שטיקל אייזן. ווען מען קוקט מיר זיי אן אזוי מיט די פליישיגע אויגן, איז דא א וועלט פון חילוקים צווישן די צוויי, אין זייער אסאך פרטים, אין זייער אסאך תכונות דערפון, סיי וויאזוי אייזן פילט, וואס דאס איז, וואס מען קען דערמיט טון, וויאזוי ס'זעט אויס, און די זעלבע זאך מיט האלץ. זייער אסאך זאכן זענען מחולק צווישן די צוויי, צווישן אייזן און האלץ. ווען מען קוקט אבער, ווען מען באטראכט אבער אייזן און האלץ אונטער א גאר גענוג מאכטפולן מיקראסקאופ, א זאך וואס מאכט, וואס פארגרעסערט א שיינע פאר מאל די זאך אויף וואס מען קוקט, דעמאלטס וועט מען נישט, וועט מען כמעט נישט דערקענען קיין חילוק, און ס'קומט צו א פוינט ווען ס'איז גענוג מאל פארגרעסערט ווען מען זעט ממש נישט קיין חילוק, און דער מענטש ווייסט נישט, ער קוקט אויף א שטיקל האלץ אדער אויף א שטיקל אייזן, וועט ער נישט וויסן אויף וואס ער קוקט, מ'וועט אים קענען, ער, קענען מ'וועט אים פרעגן אויף וואס ער קוקט, וועט ער זאגן איך ווייס נישט, אבער ס'גייט נאך ווייטער און אויכעט מער נאנטער אליבא דאמת, ווען מ'קוקט, ווען מ'קומט אן צו די יסוד הדבר פון וואס יעדע זאך איז צוזאמגעשטעלט, יא, יעדע זאך איז דאך צוזאמגעשטעלט פון קלענערס און פון און פון נאך קלענערס און פון נאך קלענערס ווען מ'קומט אן צו די ציגל פון וואס א זאך איז צוזאמגעשטעלט פון וואס יעדע זאך ווערן כמעט אלע חילוקים כמעט אלע הבדלים ווערן ממש נעלם זענען נישטא מער ביים יסוד הדבר באשטייט אלעס אין די בריאה פון די זעלבע צוויי דריי זאכן און די חילוק ליגט אין קלייניקייטן. דאס הייסט, דאס איז מיט א קנייטש אזוי און דאס איז מיט א קנייטש אזו. די חילוקים וואס אונז זעמער פאר די אויגן, און נישט נאר וואס אונז זעמער, נאר די עכטע ממשות'דיגע חילוקים צווישן, לאמיר בלייבן צווישן האלץ און אייזן, אז דאס למשל קען מען גרינג שניידן, און ס'קען זיך צוברעקלען, ס'קען פארשימלט ווערן, און דאס די אנדערע זאך אייזן נישט, ס'איז נישט אזוי גרינג צו שניידן, ס'איז נישט אזוי גרינג צו בייגן און מ'קען עס זיכער נישט. כמעט נישט צוברעקלען, די חילוקים הייבן זיך אן ווען די זאכן ווערן גרעסער, ווען זיי קומען נאנטער צו דעם שטאפל ווי אונז עקזיסטיר מיר, ווי אונז זעמיר דא, ווי אונז אינטערעקט מיר, אונזער שייכות, ווי אונז האמיר שייכות מיט די זאכן דא אויפן עולם העשיה. און די אמת איז אז אונז טרעפט מיר נאך אין די פריערדיגע ספרים אין אונזערע מקורות טרעפט מיר דעם געדאנק כמעט אלס א דבר פשוט, אז יעדע זאך וואס אונז האמיר דא אויף דער וועלט, גייט דורך א השתלשלות, אויף ענגליש וואלט מען דאס גערופן ס'ווערט עוואלווד, ס'אנטוויקלט זיך פון הויעך צו נידריגער, און אזוי, ס'הייבט זיך אן מיט גאר א דקות'דיגע, ממש א מושג, א זאך וואס איז נישט קיין עכטע ממשות'דיגע זאך, עכטע ממשות'דיג אזוי ווי אונז פארשטיי מיר עכטע ממשות'דיג אויף די וועלט, און ס'ווערט אזוי נשתלשל און מער מגושם, דאס הייסט ס'הייבט אן מער אננעמען. ס'הייבט אן מער אויסזען ווי עפעס, אננעמען א צורה, אויסזען ווי עפעס און האבן תכונות, וואס נידעריגער ס'קומט אראפ, ביז די מושג קומט אן, ווערט נשתלשל צו אונזער וועלט ווי אונז זעמער, און דא זעמער אונז די זאך, די מושג, די בריאה, די קאנצעפט, אויף א פיזישן גשמיות'דיגן אופן. דאס הייסט, ווי העכער ארויף מ'גייט, אלץ איידעלער ווערן די זאכן, און אלץ מער פון זייערע תכונות, פון די זייערע אייגנשאפטן, זייער אויסזען, וויאזוי די זייער קאלער, די אופן וויאזוי זיי פילן, וואס מען קען דערמיט טון, אלץ מער פון די פרטים פאלן אוועק, ווערן נעלם, ביז ס'קומט אן צו וואס אונז קען מיר אלס אחדות, ווי ס'איז נאר דא איין איינציגקייט. אן קיין פרטים, אן קיין חילוקים. עס איז אינטערעסאנט אז אין אונזער תקופה האט מען אנגעהויבן מאכן עקספערימענטן און מען האט אנגעהויבן באמערקן, וויסנשאפטלער האבן אנגעהויבן זען אז די געדאנק קען מען טרעפן אויכעט אין די אין די חושים, אין די חושים פון זען, אין די חושים פון הערן. וואס הייסט? דאס הייסט אז אז זען האט אין זיך אויכעט עפעס פון הערן, און הערן, די חוש השמיעה, האט אין זיך אויכעט עפעס פון זען. און לאמיר אנפאנגען קודם מיט א פרימיטיוון עקספערימענט, דאס וועט אויכעט געבן א הסבר אויף וואס די זאך איז וואס מען רעדט דא, אזא עקספערימענט וואס עימיצער א געוויסער סייענטיסט האט דורכגעפירט מיט איבער צוויי הונדערט יאר צוריק נאך. איז יענער האט גענומען, יענער סייענטיסט פון דעמאלטס וואס האט גענומען א אייזערנע פלאטע, אזא אייזערנע לאמיר זאגן טאץ, און ער האט ארויף געגאסן דערויף אביסל מעהל, האבן מיר געהאט פאר זיך, האבן מיר דא פאר זיך א אייזערנע פלאטע, א אייזערנע פלעיט, און אויף דעם איז דא א דינע שיכט פון מעהל. נאכדעם איז דער וויסנשאפטליכער געגאנגען און ער האט זיך גענומען שפילן מיט א פידל. ער האט געשטעלט א פידל ביים עק, עס האט נישט אנגערירט די פלאטע, אבער עס איז געווען גענוג נאנט דערצו, און ער האט זיך גענומען שפילן, זיך גענומען שפילן פארשידענע טענער, פארשידענע ניגונים, און ער האט געזען אז די מעל אויף די פלאטע האט זיך אנגעהויבן אויספארמען אויף א געוויסן אופן, ס'הייסט דאס אליין אז די מעל האט זיך גערעגט א דאנק די ווייברעישאן, א דאנק דעם וואס די לופט ארום דעם איז אויפגעציטערט געווארן, ווייל קול, סאונד, איז נאך אלעם א וועיוו, ס'א כוואליע אין די לופט. דאס הייסט ווען אונז הער מיר א קול איז פשט אז די לופט איז צוטרייסלט געווארן, און ווען די צוטרייסלטע לופט פארט אין א געוויסן וועיוו, א געוויסע כוואליע, וואס איז פונקט אזוי ווי ס'דארף צו זיין, צו וואס אונזער חוש השמיעה איז אנגעשטעלט, דעמאלטס הער מיר. סאו דאס אליין אז א קול, א גערויש, האט געמאכט אז די מעהל זאל זיך אנפאנגען רירן פון פלאץ, זאל זיך אנפאנגען אויפציטערן, דאס איז נאכנישט קיין חידוש, די חידוש איז נאר אז זיי האבן זיך אנגעהויבן רוקן אויף א געוויסן אופן, און זיי האבן ממש ווי אויסגעפארמט בילדער, מ'רעדט נישט דווקא בילדער פון א געוויסע זאך, ווייסט פון א חיה, פון וואלקענעס, מ'רעדט אבער ס'האט זיך אויסגעשטעלט אויף א געוויסע קאנסיסטענט אויף א איינהייטליכן אופן. בקיצור די די מעהל האט זיך אויסגעשטעלט אין אזא פערען, א תבנית, א צורה, וואס האט, ס'איז, ס'האט געהאט א געוויסע, א לאגיק און א סדר צו זיך, נישט סתם אין די וועלט אריין. און נאך מער, אז לויט די, די צורות, די פערענס, זענען געווען אנדערש לויט די טענער אדער לויט די ניגון וואס יענער האט דארטן געשפילט. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער האט מען, דארטן האט מען געהאט די ערשטע סימן, די ערשטע באווייזן אז סאונד, קול האט עפעס א געוויסן שייכות מיט מיט זעהן. דאס הייסט קול טוט עפעס ממשות'דיג אויכעט, און נישט סתם ס'טוט עפעס ממשות'דיג אז ס'צושאקלט די לופט, און ס'מאכט זאכן זאלן אויפציטערן זיך רירן פון פלאץ, נאר ס'האט א געוויסן סדר און א סיסטעם. פונקט ווי קול אליין האט א סדר און א סיסטעם, א געוויסע סטראקטשער צו זיך, איז די זעלבע זאך די פעולה וואס ס'האט ממשות'דיג אויף די חלק וועלט וואס אונז קען מיר זעהן, איז אויכעט מיט א סדר און א סיסטעם, און ס'האט א געוויסע ארדענונג און א געוויסע לאגיק צו זיך. היינט, די וועלט איז דאך שוין סאך מער פארגעשריטן, די מענטשהייט האט זיך זייער אסאך גערירט דורכאויס די פאר הונדערט יאר פון ווען יענער האט געמאכט זיין עקספערימענט מיטן מעל ביז די סאפיסטיקירטע מאשינען טעכנאלאגיעס וואס אונז האמיר היינט, און די היינטיגע עקספערימענטן האלטן טאקע שוין סאך ווייטער און. אין איין אזא לעצטיגע עקספערימענט האבן סייענטיסטן אויפגעכאפט, צוזאמגעשטעלט א בילד און אפילו צוריקגעברענגט די קול פון עפעס וואס עמיצער האט געזאגט אין א צימער אביסל פריער, אויפן סמך פון די איינדרוק וואס יענעם, וואס דער גערויש וואס יענעמ'ס קול האט געמאכט אויף סתם זאכן וואס זענען געווען אינעם צימער. לאמיר זאגן לדוגמא. די עקספערימענט איז דורכגעפירט געווארן אויף מערערע אופנים, אבער איין אזא דוגמא איז מיט א א זעקל, א בעג, מיט טשיפס, אזא נאש וואס איז געווען אויף א טיש, און עימיצער האט דארטן גערעדט, אין יענעם צימער, און די סייענטיסטן האבן נאכדעם געקענט, דאס הייסט אן רעקארדירן וואס יענער האט געזאגט, נאר פון דעם זעקל טשיפס וואס איז געליגן אויפן טיש, האבן זיי געקענט צאמשטעלן א בילד, קודם פון וואס יענער האט געזאגט, און זיי האבן אויך געקענט נאכדעם אויסשפילן, ס'הייסט די קאמ א קאמפיוטער האט געקענט אפליינען די קול פון דעם בילד, וואס וואס האט ממש איבערגעזאגט, איבערגעשפילט, וואס יענער האט געזאגט, און נאכאמאל, אן רעקארדירן יענעמ'ס שטימע, נאר דורכ'ן אפליינען די קליינע ציטערנישן וואס די קול וואס יענער האט געמאכט האט. איבערגעלאזט האט געמאכט אויף דעם זעקל וואס איז דארט געזען וואס איז דארטן געווען. סאו א קול איז דאך ווי פריער דערמאנט א קול איז בעצם א כוואליע פון לופט, ס'איז אנגעשטעלט אויף א געוויסן אופן, ווי געזאגט א כוואליע קען דאך זיין, אונז קען מיר עס זען ווען מען קוקט אויף וואסער כוואליעס, ס'איז דא גרעסערע ס'איז דא קלענערע, ס'איז דא כוואליעס וואס זענען העכער, ס'הייסט די בערגלעך דערפון זענען העכער און די טאלן טיפער, איז די זעלבע זאך איז אויכעט מיט לופט כוואליעס. און ווען א לופט כוואליע איז פונקטליך אזוי, אונזער חוש השמיעה איז אנגעשטעלט אז ער זאל קענען אויפכאפן נאר געוויסע סארטן לופט כוואליעס, אבער למעשה אפילו ווען אונז קען מיר נישט הערן די שטימע, איז סאו עס איז דא שטימעס וואס אונז קען מיר נישט הערן, עס איז דא קולות וואס זענען, אונזער אויער קען נאר אויפכאפן א געוויסן ספעקטרום פון אזעלכע כוואליעס, הויעך אדער נידריג, ווען עס איז אביסל פלאכער ווי דעם אדער אביסל העכער ווי דעם קען מיר עס אונז נישט אויפכאפן. אבער איך שיהיה, די אונטערשטע שורה איז אז א קול איז א כוואליע אין די לופט, א לופט כוואליע, איז די כוואליעס וואס פון יענעמ'ס קול האט זיך ווען ס'האט זיך אנגעשטויסן אין דעם זעקל האט עס אביסל צעשאקלט די זאך, ס'האט אביסל צעשאקלט די זעקל, יא ס'האט אים אויפגעציטערט, און די ציטערנישן האבן אויך צושטערט אביסל די לופט ארום זיך. און בשעת מעשה אינעם צימער זענען אריינגעשטעלט געווארן גאר סאפיסטיקירטע קעמרעס וואס האבן געכאפט בילדער. זיי האבן פשוט געכאפט די, מען קען זיך פארשטעלן, מען רעדט פון גאר סענסיטיווע קעמרעס וואס קענען אויפכאפן אפילו אזעלכע מינדערוויכטיגע קליינע קוים, נישט קוים, ממש ציטערנישן וואס די אויג קען אפילו נישט זען, און זיי האבן, די מאשינען, די קעמרעס האבן געכאפט בילדער פון די ציטערנישן, און נאכדעם האט א קאמפיוטער אויף דעם סמך צוזאמגעשטעלט א בילד, א פיקטשער, פון דעם קול, פון די קול וואס איז געווען אין יענעם צימער, און עס איז געווען א ספעציפישע געוויסע סארט בילד, און נאכדעם האבן די סייענטיסטן מיטן כח פונעם קאמפיוטער געקענט צוריקברענגען די שטימע, זיי האבן געקענט צוריקברענגען ס'זאל איבערזאגן וואס יענער האט געזאגט, ס'הייסט, אונז רעד מיר נאכאמאל פון א פאל ווען יענעמ'ס שטימע, וואס יענער האט געזאגט, בכלל די קול, איז נישט רעקארדירט געווארן. ס'איז רעקארדירט געווארן, אבער נישט די אודיאו דערפון, נישט די גערויש דערפון, נאר די חלק הריאה דערפון, די, ווי געזאגט, די די קליינע ציטערנישן וואס די קול האט סוף כל סוף געמאכט ארום יענעם זעקל, ארום יענעם בעג מיט טשיפס, און קעמערעס האבן געכאפט בילדער דערפון, און נאכדעם האט די קאמפיוטער אויפן סמך פון די בילדער צוריקגעברענגט דעם קול, ס'הייסט אויסגעשפילט די קול, און ס'איז פארשטייט זיך געווען ממש אויף די האר ווי די ארגינעל. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, וואלט מען אונז געדארפט קענען זען קול, אונז וואלט מען געדארפט זיין בבחינה פון רואים את הקולות, יעדן קול וואס איינער וואס א מענטש זאגט נאר, דאס הייסט אפילו אונז קען מען נישט הערן וואס וואס ער זאגט, אפילו אונז זע מיר נישט אויך בשעת מעשה זיינע ליפן, און אסאך מאל עס איז דא מענטשן וואס קענען דאס טון, מען קען זיך עס אויסלערנען, אז ווען מען קוקט אויף א מענטש, מען קען ליינען זיינע ליפן, דאס הייסט אפילו מען הערט אים נישט, נאר מען זעט די שעיפ, וויאזוי די ווייז וואס ער מאכט מיטן מויל, מיט די ליפן, קען מען פון דעם אפליינען וואס יענער זאגט. עס איז דא אזא, עס איז דא אזא א חכמה וואס מענטשן קענען זיך לערנען און מען טוט עס. עכ"פ, עס איז דא מענטשן וואס זענען טויב. אסאך פון זיי קענען דעוועלאפען עס, אנטוויקלען עס נאטירליך. ס'איז די אלטע כלל אז ווען א מענטש איז, ווען איין חוש איז אין פעלערהאפטיג האט ער, זייער אפט מאל טרעפט מען אז אנדערע חושים זענען ביי אים בעסער אנטוויקלט, זענען שטערקער, ווי כאילו צו קאמפענסירן אויף דעם חלל, אויף דעם וואס ס'פעלט אים. און ס'דא מענטשן וואס זענען טויב, וואס אנטוויקלען זייער גוט דעם חוש פון קענען. קוקן אויף יענעמס ליפן און זיי קענען קלאר, זיי פארשטיין קלאר וואס יענער זאגט. עכ"פ, יעצט רעדט מען נישט פון דעם, יעצט רעדט מען נישט פון קוקן אויף יענעמס ליפן, נאר מען רעדט פון קוקן אויף די ציטערנישן, אויף די ווייברעישאנס וואס קול מאכט אין די לופט. מיט דעם אליין, מיטן כח הראייה אליין פון די לופט כוואליעס, וואלט מען געדארפט בעצם קענען הערן וואס יענער זאגט. די מניעה דערצו, די סיבה פארוואס אונז קען מען נישט, ליגט פשוט אין די הגבלה פון אונזער זע-קראפט. ווייל די אופן וויאזוי די זע-קראפט ארבעט, וויאזוי די ריאה ארבעט, פאר די אויגן זעט אונז אגאנצן צייט אויס ווי אונז וואלט מיר כאילו געזען א מאווי, מען זעט ווי זאכן רוקן זיך, מען זעט עס כאילו לעבעדיג וויאזוי ס'שפילט זיך אויס, אבער די אמת איז אז די אויגן זענען ווי קעמערעס, ס'הייסט זיי כאפן בילדער אגאנצן צייט, נאר זיי כאפן גענוג בילדער במשך גענוג א קורצע צייט, דאס הייסט אין א מינוט כאפט אונזער אויג בערך זעכציג אזעלכע בילדער, סאו ס'איז אסאך. במילא אונז זעהן מיר יעדע זאך ווי ס'כאפט א בילד ווי לאמיר זאגן אונז קוק מיר אויף א מענטש און אונז זעהן מיר וויאזוי ער גייט, סאו די אויגן גיט א כאפ א בילד ווי ער איז דא, און א רגע שפעטער כאפט די אויג נאך א בילד ווי ער איז א משי ארויפציר, און ביי די דריטע רגע כאפט עס נאך א בילד ווי ער איז נאך א משי נאך ארויפציר, און אזוי בקיצור באקומען מיר אונז די איינדרוק די אילוזיע, די אילוזשן ווי גלייך אונז זעהן מיר ווי עפעס רוקט זיך, אבער וואס אונז זעהן מיר באמת איז נאר זייער אסאך בילדער געכאפט זייער שנעל איינס נאכן אנדערן פון יעדע קלענסטע תנועה וואס יענער מאכט, איינס צוויי דריי אזוי זעהט אונז אויס ווי אונז אזוי אזוי שפילט זיך עס אונז אויס פאר די אויגן כאילו ס'רוקט זיך, אבער וואס אונז זעהן מיר איז פארגליווערטע בילדער איינס נאכן אנדערן. איז די אויג ווי געזאגט כאפט אויף בערך זעכציג אזעלכע בילדער אין א סעקונדע, איך האב געמאכט א טעות פריער, איך האב געזאגט אין א מינוט, זעכציג בילדער אין א סעקונדע, דאס איז בערך די די ציפער, זעכציג פרעימס פער סעקאנד, איז כדי אונז זאל מען קענען זעהן קול וואלט וואלטן אונזערע אויגן געדארפט קענען כאפן צוויי טויזנט בילדער פער סעקונדע. טו טאוזענט פרעימס פער סעקאנד וויאזוי מען רופט עס. סאו די זאך איז נאר אין אנדערע ווערטער ב בכח טעארעטיש לאמיר אזוי זאגן קען מען אונז ווען זעהן קען מען ווען אונז ווען זעהן שמיעה און קען מען ווען זעהן קול נאר סאיז פשוט דא א הגבלה פון וויפיל בילדער אונזערע אויגן קענען כאפן אין א סעקונדע וואס דאס לאזט אונז עס נישט זעהן מען דארף קענען ווען אבער מיט גענוג פארגעשריטענע קעמרעס און דאס איז די מציאות אז גענוג פארגעשריטענע קעמרעס און קאמפיוטערס קענען טאקע יא זעהן קול. און די זעלבע זאך פארקערט, גענוג פארגעשריטענע קאמפיוטערס קענען אויכעט הערן וואס אונז זעהן מיר, קענען אויכעט צאמשטעלן א קול פון א בילד, און אזעלכע עקספערימענטן זענען ווערן דורכגעפירט שוין היינט, און קאמפיוטערס האבן שוין די קול פון א בליץ למשל, א בליץ. מאכט אן אזא און אזא, מאכט אזא און אזא קול. סאו אונז ווייסט מיר, א בליץ זעהט מען, א בליץ זאגט נישט גארנישט. אבער די מציאות איז אז א קאמפיוטער קען נעמען די בילד און מאכן דערפון א קול. ער מאכט דערפון א קול און ס'איז אמת ויציב. אמת ויציב מיינט, אז מ'קען נעמען דעם קול און עס אריינפיטערן אין א צווייטן קאמפיוטער, און דער צווייטער קאמפיוטער וועט פון די שטימע אויסמאלן א בילד, און די בילד וועט אויסזעהן אויף די האר ווי די ארגינעל, ס'הייסט ווי דעם בליץ. ממש לעצטנס האט א גרופע סייענטיסטן אויף דעם אופן צוזאמגעשטעלט א בילד פון וואס ס'טוט זיך אין א שפין געוועב, אין א ספיידער וועב. שפינען, קודם, האבן זייער א שוואכע שמיעה, זיי קענען כמעט גארנישט הערן. די אופן וויאזוי זיי קאמיוניקירן בכלל איז דורך ווייברעישאנס, דורך ציטערנישן אין די לופט. זיי האבן אזעלכע הערלעך, די שפינען, די ספיידערס האבן אזעלכע הערלעך אויף זייערע פיס, און די הערלעך זענען אזעלכע זייער סענסיטיווע אנטענעס וואס כאפן אויף די מינדעסטע ציטער, די מינדעסטע גערויש אין די לופטן, און אזוי קאמיוניקירן זיי צווישן זיך. און סייענטיסטן האבן לעצטנס באוויזן צו דעקאודן, דאס הייסט צוזאמשטעלן א בילד, פון די ווייברעישאנס פון די ציטערנישן וואס שפילט זיך אפ אין א שפין געוועב, אין א ספיידער וועב, דאס הייסט די ציטערנישן וואס געשעהן ווען די שפינען לויפן ארום אזוי אויפן געוועב, און די קלאפן וואס זיי געבן אזוי מיט די פיסלעך צו שיקן מעסעדזשעס איינער צום צווייטן. און די בילדער ווייטער ווייזן א געוויסע סיסטעמאטישקייט, דאס הייסט ס'איז נישט סתם קיין כאאטישע ליינס, א שורה אהין און א שורה שיף אויף ארויף און נאכדעם א קרומע שורה אויף אראפ, ס'ווייזט זיך א געוויסע בילד, ס'איז ווייטער, ס'איז נישט, מ'רעדט נישט פון עפעס א בילד וואס וואס מאלט אויס א א זאך וואס אונז קענמיר, עפעס א אביעקט, עפעס א חיה, א באשעפעניש, א הימל, אבער ס'איז א געוויסע סארט סיסטעם, א געוויסע סארט ארדענונג איז דארטן דא. און די סייענטיסטן זענען נאכדעם געגאנגען א סטעפ ווייטער, אז זיי האבן גענומען די בילד און עס אריינגעפיטערט צו א קאמפיוטער, און די קאמפיוטער האט האט. אפגעטייטשט די בילד צוריק צו קול, דאס הייסט אונז קען מען נישט הערן די ווייברעישאנס די ציטערנישן וואס די שפינען וואס די ספיידערס מאכן, אבער ווי געזאגט עפעס טוהן זיי, ווייברעישאן ציטערט אויף די לופט, און הגם אונזערע אויערן זענען נישט גענוג סענסיטיוו צו קענען אויפכאפן דעם גערויש, איז אבער עפעס א רעש דארטן דא, עפעס א קול איז דא, און דער קאמפיוטער האט אפגעלערנט דעם בילד און אויף דעם סמך צוזאמגעשטעלט א.

יא, דאס איז די קול וואס א שפין הערט. דאס זענען די קולות, דאס איז די ניגון וואס מען הערט אין די וועלט פון שפינען. מיין זיי אליין קענען נישט הערן, זייער חוש השמיעה כמעט וואס עקזיסטירט נישט, אבער ווען מען וואלט געקענט הערן, בעסער געזאגט היינט ווען אונז קען מען שוין הערן זאכן וואס די אויערן בעצם כשלעצמם לאזן אונז נישט הערן, זאכן וואס קולות, גערוישן וואס די אויערן לאזן נישט אריין, איז מיטן פארמיטלונג פונעם קאמפיוטער איז דאס די קול, דאס איז די נישט געזאגטע קול וואס שפילט זיך אויס, וואס הערט זיך אין די לופט און אין די וועלט פון שפינען. און ווי געזאגט האלט מען נאך ביים אנפאנג פון פון די פעלד, די פעלד איז נאך ניי, און טאקע מיט די שפינען, מיט די עקספערימענט אליינס, מיט די שפיל פון די שפינען צוזאמצושטעלן א בילד און נאכדעם איבערשפילן די קולות, די נישט געהערטע קולות וואס ס'שפילן זיך אפ אין די ספיידער וועבס האלט נאך ביי די התחלה, אבער די סייענטיסטן שאצן אז ס'וועט נישט נעמען צו לאנג ווילאנג זיי זאלן קענען ממש אפלערנען פונקטליך, יעצט הערן מיר נאך גערוישן, יעצט ווייסן מיר נישט וואס די גערוישן מיינען, וואס זיי זאגן, אבער נאך אביסל, האלטן זיי, וועט מען קענען אנקומען צו א מצב פון אפטייטשן די קולות, וואס יעדע זאך מיינט. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער ס'מיר וויסן וואסערע קול מיינט וואס אז א ווען א שפין זאגט פאר א צווייטן שפין העי א פליג קומט דארטן צו גיין אדער א פליג איז דא א פליג האט אריין געוואנדערט צו אונז צו אונז אין צו אונז אין נעץ איז העט מען עס קענען ממש הערן ס'מיר הערן ווי איין שפין רעדט צום צווייטן שפין און וואס ער זאגט אים און ווער ווייסט אפשר העמער די נעקסטע שטאפל דערפון, ווען זאכן וועלן ווערן אביסל מער סאפיסטיקירט, העמער אונז קענען אויכעט קאמיוניקירן מיט די שפינען אויף צוריק, ווייל ווען עס קומט אריין א ספיידער, ער מאכט זיך באקוועם אזוי איבערנאכט אין א ווינקל פון הויז און בויט זיך דארטן אויף זיין נעסט, אנשטאט צו אים צושטערן די ארבעט מיט געוואלד און ער זאל דורכגיין די גאנצע אנטוישונג און ווער רעדט נאך אים דארפן הרג'נען, קען מען אים שיקן א מעסעדזש, עה טייערער שפין, זאלסט לעבן און זיין געזונט, יא ווי לאנג דו דארפסט נאר לעבן און זיין געזונט, אבער דו שטערסט מיך דא, ווייסטו, טו מיר א טובה, דארטן אינדרויסן איז דא א ווינקל, קיינער דרייט זיך נישט דארטן, ס'שטערט נישט קיינעם, ס'איז דא דארטן אויך א שפע פון פליגן, נישט קיין אנונג וואס פליגן גייען דארטן דורך, איז בוי דיר א הייזקע דארטן, אזוי דארף מען דיך נישט טשעפענען, און בלייבן ווייטער בשלום ווי גוטע פריינד, יא. אין קיצור, ווער ווייסט, אפשר וועט מען אנקומען צו א מצב ווען אונז מיר קענען ממש קאמיוניקירן מיט חיות, מיט באשעפענישן, מיט די מיט די באשעפענישן פון די מין חי, דער מדבר העט זיך אנפאנגן פארשטענדיגן מיטן חי, און ממש אינצוזאמען שמועסן, ווייל לאמיר לאמיר נישט פארגעסן אז שמועסן, ווערטער וואס מענטשן רעדן צווישן זיך, איז פשוט אן אופן פון קאמיוניקעישן. ס'איז א וועג וויאזוי מ'רעדט. קאמיוניקאציע מיינט נישט נאר ווערטער, קאמיוניקאציע מיינט אויסטוישן אינפארמעישן, איך וויל דיר עפעס איבערגעבן, דו ווילסט מיר עפעס איבערגעבן, אונז מענטשן, דער מין מענטש, דער מדבר, טוט עס מיט ווערטער. אבער אפילו דער מין מענטש אליין טוט אויך נישט די גאנצע קאמיוניקעישן מיט ווערטער. ס'איז אויך דא די ניגון, ס'איז נישט נאר די ווארט, ס'איז אויך די טאן, וויאזוי מען זינגט עס, ווען עמיצער איז עקסייטעד און איבערגענומען רעדט ער אינגאנצן אנדערש ווי ווען עמיצער איז אין א שווערן מצב און נישט אין די בעסטע גיסטע, און די זעלבע זאך ווען עמיצער איז אין כעס רעדט ער אינגאנצן אנדערש ווי ווען עמיצער איז אויפגעלייגט און אלעס איז פיין און אלעס איז גוט. איז דא די ניגון, די טאן, און נאכדעם איז דא אויך די גרימאסן, די פעישעל עקספרעשאנס וואס אונז מאכט מען בשעת'ן רעדן, ווען עמיצער פארציילט א גוטע בשורה, טראגט זיין פנים גאר אן אנדערן פנים ווי ווען עמיצער דערציילט עפעס וועגן א שווערע איבערלעבעניש, און נאכדעם איז אויך דא די שפת הגוף, די באדי לענגווידזש, די אופן ווי אזוי אונז שטיי מיר, די באוועגונגען וואס מען מאכט מיט די הענט, ווי אזוי מען האלט די קאפ, ס'איז דא א געוואלד מיט דיטעילס, ס'איז דא א שטודיע וואס ווייזט אז ווען צוויי מענטשן רעדן, בדרך כלל, זיבן פראצענט פון די פון די קאמיוניקעישאן, ס'הייסט פון די אויסטויש פון אינפארמאציע, וואס איך זאג און וואס דו הערסט, אדער פארקערט וואס דו זאגסט און איך הער, אינגאנצן זיבן פראצענט באשטייט פון די ווערטער וואס ווערן ארויסגעזאגט. אלע אנדערע זאכן זענען אנדערע זאכן, נישט ווערטער. אַכט און דרײַסיק פראצענט איז די ניגון, די טאן. ס'הייסט, ס'איז נישט קיין נפקא מינה וואסערע ווערטער איך זאג, ס'איז נאר די טאון מיט וואס איך רעד און די ניגון וויאזוי איך זינג עס, און פֿינף און פֿופֿציק פראצענט איז וויזשועל, ס'הייסט ראיה, ס'איז וואס אונז זעמיר, אונז זעמיר, נעמט אריין די גרימאסן, ווי געזאגט פריער די שפת הגוף, איז פון ווען צוויי מענטשן שמועסן, אינגאנצן זיבן פראצענט איז שמועס. ס'איז הונדערט פראצענט קאמיוניקעישאן, אבער זיבן פראצענט איז שמועס. דרײַ און נײַנציק פראצענט איז נישט קיין ווערטער. דרײַ און נײַנציק פראצענט פון די קאמיוניקעישאן, פון די אינפארמעישאן אויסטויש, איז נישט ווערטער, איז נישט דיבור. אמאל לפי זה קען זיין אז אונז עמיר זיך טרעפן ביי א מצב, ביי א מציאות, ווי אונז עמיר שמועסן מיט חיות, שמועסן מיט חיות ועופות. יא, אונז קען מיר אלע, ס'דערמאנט אונז אביסל די מושג פון שיחות חיות ועופות וואס אונז טרעפט מען נאך אין חזל און שפעטער אויך אונזערע גדולים קדושים פון פריערדיגע דורות אז זיי האבן געקענט די שפראך פון חיות, אנגעהויבן פון שלמה המלך און שפעטער טרעפט מען עס אין חזל אז זיי האבן געקענט די שפראך פון חיות ועופות, זיי האבן פארשטאנען וואס זיי רעדן. יא, יעדער קען די מעשה, באקאנטע מעשה פון רבי ר' זושא, אז עימיצער איז אים אמאל געקומען פרעגן עפעס א קשיא אין גמרא, און רבי ר' זושא האט זיך פארדביקות'ט פאר אפאר מינוט, און ער האט יענעם געזאגט א תירוץ, האט יענער געזאגט אז דער און יענער פון די אחרונים זאגט דעם תירוץ, האט רבי ר' זושא געזאגט איך האב יענץ נישט געלערנט, איך האב נאר גענומען דעם תירוץ פונעם זעלבן פלאץ פון ווי יענער אחרון האט גענומען דעם תירוץ. סאו אפשר קען אויך זיין אז די די גדלות די מורא'דיגקייט פון שיחת חיות ועופות א א חלק דערפון ווי קען מען זאגן בדרך אפשר ס'איז מער אזוי ווי וויאזוי זיי האבן עס משיג געווען וועלכע צינור זיי האבן גענוצט צו באקומען די השגה אונזערע ראשונים כמלאכים ס'איז נישט אזוי ווייט אפשר כ'ווייסניש איך וואלט זייער שטארק געקענט באשטיין אז איינער פון די מפרשים זאלן עס זאגן כדי צו זיין עכט באקוועם מיט דעם פשט אבער על כל פנים בדרך שפעקולאציע איז קען זיין אז די די א חלק פון די גדלות פון שיחת חי פון קענען שיחת חיות ועופות איז די צינור דורך ווי מ'האט באקומען די השגה ווי אזוי און נישט אזוי ווייט אפשר ווי די עצם חכמה אליין איז זעהן מיר היינט זייער שטארק א אמת גמור וואס אונז ווייסט מיר שוין פון זייער לאנג פון אונזערע מקורות אז חילוקים פרטים אנדערשקייטן איז נאר דא אויף אן עולם העשיה וואס העכער ארויף וואסערע וואס א מדריגה העכער די זאך גייט ארויף, אלץ מער ווערן פארשווינדן די אנדערשקייטן און די הבדלים. און די בחינה שטייט אויכעט אין ספרים לגבי וואס ס'געשענט מיט אידן יום כיפור, אז דער אייבערשטער הייבט אויף כלל ישראל צו א פלאץ ווי אפילו די חילוק פון מצוה און עבירה ווערט נעלם, ס'הייסט ווי העכער אלץ ווייניגער חילוק, אלץ ווייניגער הבדל. איז כביכול די רבונו של עולם הייבט אויף כלל ישראל צו א פלאץ וואס איז גענוג הויעך אז אפילו די הבדל צווישן מצוה און עבירה ווערט פארשווינדן, דאס הייסט אז ס'איז ווייניגער כפרת עוונות, ווייניגער מחילת חטאים, נאר מער אז ס'איז פשוט נישט דא. אונז זעמיר אויף א פלאץ ווי מ'קען זיך טרעפן, און ס'איז נישט דא די הבדל, די מחיצות המבדילות איז נישט דא, ס'איז בכלל נישט דא די חילוק פון דעם ביז יענץ. און ס'איז אינטערעסאנט אז די זעלבע בחינה טרעפט מען סיי אין חתם סופר, און אויך אין שפת אמת און אין נאך ספרים. דאס הייסט זעט אויס אפילו די בחינה אליין איז אראפגעקומען דורך פארשידענע צינורות. די בחינה זעט אויס איז גענוג הויעך פאר זיך אליין אז די הבדל צווישן חסידישע ספרים און נישט חסידישע ספרים האבן זיך צוזאם געטראפן דורך די בחינה. שוין, לאמיר זיך ווינטשן אז ס'זאל טאקע זיין א יאר פון אחדות, א עכטע יאר פון אחדות אין אלע בחינות און אויף אלע אופנים. און נאך א ווארט ווען מען זאגט א שטיקל אפדעיט, ס'דא אסאך אידן, הונדערטער און הונדערטער אידן וואס האבן געקויפט דורך מיר, כ'האב געהאט די זכי' צו זיין זייער שליח, קויפן א בוים אין יענעם גפן אין די דרום הר חברון צו קענען האלטן שמיטה, צו האבן די געלעגנהייט מקיים צו זיין, האבן א חלק אין די מצוה פון שמיטה, איז דער איד, דער בעל השדה, הייסט מנחם, ער האט זיך געזעצט לערנען, זיין פעלד איז שוין אפן, ס'איז הפקר, ער האלט שמיטה ווי מען זאגט, אזוי ווי כמו שכתוב, כמו שכתוב אין בוכשטעבליכן זין פון ווארט, אזוי ווי די פסוק זאגט, אז די פעלד ווערט הפקר, ניטאמאל אוצר בית דין מאכט ער.

רמזים דערצו אויכעט האט מען פון דעם פלאץ גענומען וויין פארן בית המקדש, ער מאכט וויין אויכעט, זיינע פעלדער די טרויבן ס'איז דא א וויינערי דארט מען מאכט וויין, און ער איז א איד וואס ווארט מיטן גאנצן תמימות און מיטן גאנצן אמת אויף בנין בית המקדש השלישי, און ער איז גרייט ער וויל ארויף ברענגען פון זיין וויין אז מען זאל פון דעם גיסן נסכים אויפן מזבח. איז טאמער עמיצער וואס האט געקויפט א בוים אדער וועט נאך קויפן א בוים קען נאך אלץ קויפן אגב כ'מיין ס'איז א שטארקע זאך צו שטיצן, צו ווערן א שותף און שטיצן אזא איד, סיי אליין האבן א חלק אין די מצוה און שטיצן דעם איד וואס טוט עס למעשה, ווי מ'זאגט ער איז די בעל מסירת נפש דא, מ'קען רופן ניין וואן פאר פייוו סעווען פייוו טו פאר וואן טרי, איז טאמער עימיצער האט בדעה האט פלענער צו זיין אין ארץ ישראל במשך די קומעדיגע יאר במשך היי יאר דעם שמיטה יאר, וועל איך פרובירן צו אראנזשירן אז מ'זאל קענען גיין באזוכן די פלאץ, זען די אייגענע בוים און אויב מעגליך אפשר אפילו. כאפן א שמועס מיטן בעל הכרם מיטן בעל השדה. מען קען לאזן א מעסעדזש אדער שיקן א טעקסט אויף ניין וואן פאר פייוו סעווען פייוו טו פאר וואן טרי, מען קען נאך קויפן, ס'איז א חידוש איך האב אויך נישט געוואוסט פריער אז מען קען בעצם קויפן, די פעלד איז שוין הפקר און די ביי און די בוים וואס עימיצער וועט קויפן יעצט אט אויך איז שוין הפקר, מען קויפט שוין א הפקר'דיגע בוים, ס'איז אויסגעהאלטן הלכה'דיג מען טאר נישט טון קיין ביזנעס מיט די פירות פון שמיטה אבער מען מעג פארקויפן קויפן און פארקויפן א בוימעלע מעג מען. איז קען מען עס נאך טוהן, מען קען נאך זיין א שותף און האבן א חלק אין דעם איד'ס עבודת הקודש, ניין וואן פאור פייוו סעווען פייוו טו פאור וואן טרי.